א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו גוט געלט נומבער פֿופֿצן מיט רבי חיים עקשטיין. א גוטן חיים, גדול מרבן שמו וואס חיים. ס'דאכט זיך מ'דארף נישט צולייגן טיטלען פארדעם און נאכדעם, די עולם קען דיך שוין, די עולם ווייסט וואס דיין נאמען איז, און די עולם ווייסט אויך דיין נאמען איז אסאסיעיטעד מיט אפאר זאכן, לענינינו וואס מ'רעדט דא ביי אונז אין די קורסעס מיט אינוועסטמענטס, פעסיוו אינקאם, און די קורסעס וואס דו האסט אנגעהויבן מאכן די לעצטע תקופה.

מען ענדיגט מיט א בום און נישט יא איך מיין תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה יעדער וואס האט עפעס א שייכות מיט די סטאק מארקעט ווייסט וואס איך רעד יא ס'איז געווען א שווערע יאר אין די מארקעט פאר ווער ס'האט נישט קיין סטרעטעדזשיס איבערהויפט אבער דער רבונו של עולם קומענדיגע יאר זאל זיין גוט פאר פארשטייט זיך פאר די אידן און פארשטייט זיך און פאר די גאנצע וועלט. זאל זיין גוט פאר יעדעם איינעם און שוין. ס'הייסט, דו העלפסט דעם עולם מאכן די ריכטיגע השתדלות, לאמיר זאגן אזוי. בעזרת השם, יא. סאו, רבי חיים. סייעתא דשמיא.
ס'איז אריינגעקומען א שאלה, לאמיך עס איבערזאגן. פארוואס די מארקעט קעפ פון GM איז פופציג ביליאן דאלער, און פארוואס די מארקעט קעפ פון טעסלע איז א טריליאן דאלער? דאס איז יענעמ'ס שאלה, רבי חיים. און מיין שאלה איז, קודם וואס מיינט מארקעט קעפ? און נאכדעם גייט מען גיין צו יענעמ'ס שאלה. ס'איז נישט שווער אמת'דיג, נאר כ'נעם מיך דאס רעכט אריינצושטעלן מיין שאלה, ווייל איך מיין כדי צו ענטפערן יענעמ'ס שאלה דארף מען קודם קלאר פארשטיין וואס דאס מיינט. וואס מיינט מארקעט קעפ?
אקעי, מארקעט קעפ איז זייער א וויכטיגע זאך צו וויסן, און בעיסיקלי ס'איז די וועג וויאזוי מען קען אפשאצן א קאמפאני. נארמאל ווען מען רעדט פון א שעיר פון א קאמפאני מאכט מען אזעלכע מיני משלים ווי א קאמפאני איז ווערט לאמיר זאגן הונדערט טויזנט דאלער און זיי האבן צען שעירס,

וואס מיינט עס אויב די קאמפאני מער ווייניגער האט פארקויפט זייערע וועליוס אין שעירס מיינט עס אז די ווערט פון די קאמפאני טאטעל סך הכל ווערט פון די קאמפאני איז וויפיל? הונדערט טויזענט דאלער ס'איז צוטיילט אין צען חלקים אבער די סך הכל איז עס הונדערט טויזענט דאלער דאס ווערט אנגערופן מארקעט קעפ בעסיקלי וואס דאס מיינט איז לאמיר זאגן אונז האבן גערעדט פון הונדערט טויזענט דאלער לאמיר גיין מער רעאליסטיקדיגע נאמבערס לאמיר זאגן אז א קאמפאני איז זיי האבן לאמיר זאגן צוואַנציק מיליאן שעירס, אקעי, זיי האבן צוואַנציק מיליאן שעירס אוטסטענדינג וואס זיי פארקויפן, ס'הייסט די קאמפעני'ס וועליו, די קאמפעני'ס ווערט איז צוטיילט אין צוואַנציק מיליאן, און לאמיר זאגן אז יעדע שעיר ווערט געטרעיד פאר פֿופֿציק דאלער א שעיר, סאו לאמיך ארויסנעמען מיין קאלקולעיטער, איך מאך צוואַנציק מיליאן טיימס פֿופֿציק, wow, מיין קאלקולעיטער זאגט

סאו האב איך דא צוואַנציק מיליאן שעירס, פֿופֿציק דאלער א שעיר, וויפיל איז צוואַנציק מיליאן מאל פֿופֿציק? א ביליאן, אקעי? סאו דאס מיינט אז די קאמפאני האט א מארקעט קעפ פון א ביליאן דאלער.
קיצור ס'איז די שוויות פון די קאמפאני ווען מען נעמט צאם אלע סטאקס און וויפיל די סטאקס פארקויפן זיך, יא? יא. מ'גענומען א קאמפאני מ'האט אים צושטיקלט

דער שעיר, דער קאמפאני שעיר איז טויזנט דאלער א שעיר, יענע קאמפאני שעיר איז דרײַ הונדערט דאלער א שעיר און די אנדערע איז צוואַנציק דאלער א שעיר, מוז זיין אז דער טויזנט דאלערדיגע שעיר קאמפאני איז א שטערק א א א רייכערע קאמפאני ווי די הונדערט דאלערדיגע שעיר קאמפאני, און די ענטפער איז לאו דווקא, ווייל ס'האט צו טון מיט די מארקעט קעפ, ס'האט צו טון וויפיל שעירס אוטסטענדינג האבן זיי. סאו ס'קען זיין א קאמפאני, לאמיר זאגן זיין יעדע סטאק איז ווערט טויזנט דאלער, אבער ער האט נאר. צוואַנציק סטאקס אינדרויסן, קעגן א קאמפאני וואס יעדע סטאק איז ווערט הונדערט דאלער אבער האט מיליאן סטאקס אינדרויסן, יא, קען זיין די מארקעט קעפ פון דעם וואס די יעדע סטאק איז ביליגער איז נאך אלץ די מארקעט קעפ דערפון איז העכער. עקזעקטלי, סאו דו ווילסט זען, דו ווילסט זען די ווערט פון א קאמפאני, וואס די מארקעט מאכט אפ אז די ווערט פון די קאמפאני איז, דארפסטו קוקן אויף די מארקעט קעפ. אהא.
דאס איז די ווערט וואס די קאמפאני איז ווערט.
אקעי, סאו. שכוח חיים פארן ענטפערן מיין קשיא. יעצט איינער ווארט דא אן די ליין, איינער האט געפרעגט פארוואס די די מארקעט קעפ פון GM איז פֿופֿציק ביליאן און די מארקעט קעפ פון טעסלע איז בערך א טריליאן, וואס איז פשט דערפון? פארוואס איז די חילוק אזוי גרויס?
יא, און ס'איז זייער א גוטע קוועשטען, איך האב הנאה פון אזא קוועשטען ווייל ס'געט א געלעגנהייט צו רעדן פון א א אינטערעסאנטע נושא פון מארקעט קעפ. סאו GM איז עקטשולי ביי קארגע זעכציק, בערך נײַן און פֿופֿציק ביליאן ביי די. די טאג וואס אונז רעקארדן מיר דאס, און ס'רוקט זיך אייביג ארויף און אראפ לויט וויאזוי די מארקעט גייט, און טעסלא. שטייט ביי כמעט א טריליאן, בערך נײַן הונדערט און זעקס ביליאן, סאו אפילו ווען מיין קאלקולעיטער גייט שוין זיין געפיקסט, כ'דארף איך האבן רחמי שמים ס'זאל אריין פיטן נײַן הונדערט און זעקס ביליאן. דאס איז טעסלא דערהייבט דיין קאלקולעיטער דערהייבט GM אבער נישט טעסלא, לאמיר קודם דאס עסטעבלישן יעצט.
מיין קאלקעלעיטער דערהייבט שעירס פון טעסלע באט נישט די גאנצע מארקעט קעפ. מען געסט מיר א שעיר דא א שעיר דארט איך בין גאנץ קאמפארטעבל מיט עס.
סאו אין די ערשטע האלב טאמער ווילסטו פרעגן א שאלה וועגן מארקעט קעפ רעד נישט צו חיים'ס קאלקעלעיטער רעד צו אים אליין.
איך האף ביי דיין שיעור רעדסטו נישט דיין קאלקעלעיטער. ביים שיעור רעד איך און יא פרעג פרעג פון מיך אליין און און יא איך קען רעדן פון א טריליאן דאלער אבער מיין קאלקעלעיטער דערהייבט עס נישט.

סאו איך זאל דיר זאגן צוויי גראסעריס אין בארא פארק, אקעי איינער איז אביסל גרעסער ווי די אנדערע פיין, אבער דו רעדסט דא פון פון אזעלכע אזעלכע מינע חילוקים, ס'מאכט בכלל נישט קיין סענס. און דאס איז די יסוד פארוואס יענעם יענער האט געהאט אזא שאלה, און וואס איז באמת א גוטע שאלה. און כ'וועל כ'וועל כדי צו פארשטיין דאס לאמיר רעדן פון נאך א נושא א מינוט, ס'איז דא דיפרענט אינדוסטריס, אין די סטאק מארקעט, ס'איז דא א אויטא מעניופעקטשורינג אינדוסטרי, און נאכדעם איז דא למשל א טעקנאלעדזשי אינדוסטרי. אויב דו קוקסט למשל מייקראסאפט איז א טעקנאלעדזשי אינדוסטרי, וואס מאכן זיי? זיי מאכן קאמפיוטערס. קוקסט אן אויף עמעזאן למשל, אונז ווייסט מען עמעזאן מ'קויפט זאכן און ס'קומט אן צו די טיר, באט באמת היינט צוטאגס עמעזאן, איז סאך מער א טעקנאלעדזשי קאמפעני ווי א ריטעילער, ווי א אנליין ריטעילער.
טאקע אזוי? יא, מען קען דארטן האבן סטארעדזש אויף די קלאוד, מען קען דארטן האבן גאנצע סערווערס, זיי מאכן געלט, זיי קאמפיטן מורא'דיג שטארק אין די ספעיס מיט מייקראסאפט, עפל, מיט די אלע גרויסע גרויסע טעקנאלעדזשי מאכערס, עפל פארשטייט יעדער איינער איז א טעקנאלעדזשי קאמפעני. GM פארשטייט יעדער איינער איז א אויטא מאנופעקטשערינג קאמפאני. ער מאכט קארס. ער מאכט קארס. פארד מאכט קארס. טויאטא מאכט קארס. די אלע מאכן קארס. יעצט איז ארויפגעקומען עפעס א אינטערעסאנטע מיני קאנסעפט אין די סטאק מארקעט. וואס האט צעמישט די גאנצע סטאק מארקעט. א קאר ווערט געמאכט מיט א קאמפיוטער.
טעסלא.
טעסלא. ווערט יעצט די שאלה וואו גייט ער אריין? וואו לייג איך אים? איז ער א טעקנאלעדזשי קאמפעני אדער א קאר מאניפעקטשערינג? א אוטא מאניפעקטשערינג קאמפעני. וואס טו איך מיט אים? וואס טו איך טאקע מיט אים? איז די ערשטע שאלה פאר דו פרעגסט מיך וואס טו איך מיט אים? וואס גייט דיך אן? וואס דארף ווער האט דיך מכבד געווען עפעס צו טון מיט אים? יא וואס גייט מיך טאקע אן?
וואס ווילסטו אזוי שטארק עפעס טון מיט אים? קודם לאמיר עסטעבלישן אז איך קען טון דא, איך קען לייגן טעסלא דא אדער איך קען אים לייגן דארט און איך דארף פשוט מחליט זיין.
דארפסט מחליט זיין וואו אים צו לייגן, סאו פאר דו גייסט אוועקנעמען פון דיין טייערע צייט און אים לייגן ערגעץ וויל איך וויסן פארוואס איז דיר אזוי וויכטיג אים צו לייגן ערגעץ? וואס איז מיר נישט טאקע? וואס איז מיר א נפקא מינה וואו ער איז?
איך וויל נאר וויסן פארוואס ס'איז יא וויכטיג. נו פארוואס? אה. ווייל ווייל ס'איז דא צוויי מיני וועגן וויאזוי מ'שאצט אפ א קאמפאני. ס'איז דא איין וועג וויאזוי מ'שאצט אפ א קאמפאני. די ווערט פון די קאמפאני גייט בעיסד אויף וויפיל געלט פארדינען זיי
יעדע יאר, און עס איז דא נאך א וועג וויאזוי מען שאצט אפ א קאמפאני און דאס איז בעיסד אויף וואס איז זייער פאטענשעל פאר גראוט,
וויפיל קענען זיי וואקסן. סאו ווען איך נעם א טעקנאלעדזשי קאמפאני על פי רוב וואס איז נאכנישט זייער זייער שטארק עסטעבלישט, גייט די מארקעט קוקן אויף די קאמפאני כדי אפצושאצן די קאמפאני, גייט עס, גייען זיי עס אנקוקן כאילו וואו גייט ער נאך קענען אנקומען אלץ. אין טעקנאלעדזשי איז דא זייער אסאך אפערטוניטי ווייל ס'איז א נייע זאך, ווי לאנג איז עס דא? פֿופֿצן יאר? צוואַנציק יאר? די גאנצע אינטערנעט איז בערך פֿינף און צוואַנציק יאר אלט, און די חילוקים וואס איז דא פון איין יאר צום צווייטן איז אזוי גרויס, אז די פאטענשעל וואס איז דא דא אין טעקנאלעדזשי קאמפאניס איז סאך סאך סאך גרעסער ווי די פאטענשעל וואס איז דא אין א עסטעבלישד גרויסע קאמפאני. סאו לאמיר זאגן דזשי עם מאכט קארס. דזשי עם מאכט קארס זייט ששת ימי בראשית.
יא כמעט.

סא וואס סגייט געשען איז נאך איינער גייט קויפן א קאר, איינער ארויף איינער אראפ, נאך הונדערט מענטשן גייען קויפן, אפילו נאך מיליאן יא, מענטשן. און נעקסטע יאר יא.
גייט די באמפער זיין אביסל מער שיף רונדעכיג אויף די לינקע זייט.
יא, סא במילא גייט איינער וואס האט פאריאר געקויפט א קיא, גייט היי-יאר קויפן א GM, כ'האף אז קיא איז נישט קיין GM, איך קען נישט די נושא. בקיצור, איינער וואס האט געקויפט א נישט GM קאר,

אז ווען עימיצער זאל שרייבן יעצט עפעס א, עימיצער וויל שרייבן עפעס א מחדש זיין א ספר, א מהלך, א זאך אין ש"ס, יא אין חזל, איז ווען עימיצער קומט אן אין בבלי, אין תלמוד בבלי, האט ער סאך ווייניגער פלאץ וואס מחדש צו זיין, ווייל ס'שוין אויסגעאקערט, ער קען צולייגן חידושים. יא, די פני יהושע רעדט שוין דערפון. יא, אבער עימיצער וויל אנקומען לאמיר זאגן ירושלמי, יא, לאמיר זאגן ס'דא עפעס א שטיקל אויפוועקונג. איך פאר איך נעם א שטיקל די א היבשע דיטור. כ'וועל געבן א אנדערע משל. ווערסעס אויב איינער זעהט א א אינגערמאן פון דרייסיג יאר וואס ער איז א תלמיד חכם עצום ער האט א אפערטונעטי צו זיין די נעקסטע רשכבה"ג און ער קען איינעמען די וועלט און ער קען צוריק ברענגען די גאנצע וועלט צום אייבערשטן און ער ענטפערט מיט אזא קלארקייט אויף יעדע מקום אין די תורה אן קיין צוויי סעקאנדס טראכטן און און ער פארשטייט אויך זייער זייער גוט צו די חינוך פראבלעמס וואס איז דא אין די וועלט און צו די שלום בית פראבלעמס פון די וועלט און פון די און פון די אלע עי בי סי'ס פון די וועלט ער פארשטייט צו אלעס און און און און דו האסט אים ווערסוס דו האסט א גדול וואס איז געלעבט הונדערט יאר צוריק וואס וואס וואס האט אויכעט איבערגעדרייט די וועלט מיט זיינע חידושי תורה און מיט זיין גאונות. אקעי, אויף וועם גייסטו מער טראכטן אז ס'איז דא דא עפעס א אנבעליוועבל אנפארסיען פיוטשער, א זאך וואס איך זעה נאך ניטאמאל וואס עס טוט זיך? יענער איז שוין דא געווען, איך מיין צו זאגן יענער יענער איז שוין אזוי ווי מ'זאגט יענער איז שוין דא געווען און אויב ס'קומט ארויס נאך א ספר ווייס איך פונקטליך די הילוך מחשבה פון זיין חידושי תורה, איך ווייס פונקטליך וויאזוי ער גייט און וויאזוי ער לעבט און וויאזוי ער רוקט זאכן, איך ווייס וואס עס טוט זיך.

כ'וועל מודה זיין אז ס'זעהט אויס מער קאמפיוטער ווי קאר. סאו אין א GM קאר מען דרייט א שליסל און ס'איז יא מ'קען דרוקן א באטן אפשר מען הערט א נויז. סאו צוריק צו דאס אזוי מיט צו האלטן ביי די שאלה וואס א חילוק צו די אז ס'איז געווען א דילעמע אונז צוויי האמיר געהאט א דילעמע ווי אונז זאל מען לייגן טעסלע צו אלס א קאר מענופעקטשערינג קאמפאני אדער א טעקנאלעדזשי קאמפאני האסטו געזאגט ווייל GM איז זייער קלאר וואס ער איז און ווי ער באלאנגט און וואס ער טוט אבער טעסלע

וויאזוי דו ווילסט עס פארקויפן. מ'קוקט צו די עולם האלט ביים באצאלן. און די מציאות הדברים איז אז טעסלא האט א נײַן הונדערט ביליאן דאלערדיגע מארקעט קעפ, מיינט עס צו זאגן אז די גאונים פון די סטאק מארקעט פארשטייען אז ס'איז ווערט צו באצאלן פאר טעסלא מיט אלע פיוטשערס וואס זיי האבן, מיט אלע אפערטוניטיס וואס זיי האבן, איז ווערט צו באצאלן פאר אזא זאך נײַן הונדערט זעקס ביליאן דאלער.

און דו האסט מסביר געווען זיין קשיא לכאורה פארוואס ביידע זענען קאר קאמפאניס, האסטו געזאגט אז טעסלע איז מיט איין פיס אין די קאר מארקעט, מיט איין פיס אין די טעקנאלעדזשי מארקעט, מ'רעדט לגבי די סטאק מארקעט, און אין טעקנאלעדזשי מארקעט איז דא סאך מער פלאץ, סאך מער ספעקולעישאנס, ווייל ער האט סאך מער פאטענשאל, און ער קען סאך מער אויפטון און מחדש זיין.
יא, און נאך מער. ס'איז זייער וויכטיג צו רעדן פון דעם, ווייל אז מ'רעדט נישט פון דעם קען מען נאך חס ושלום איינער דערלייגן געלט ווייל ער האט געהערט די שמועס. ס'איז דא קאמפאניס מיט מארקעט קעפס וואס איז פשוט אויפגעבלאזענע הייפ, ס'איז דא אזא זאך, פשוטע באלאנס, ווייל ס'איז דא אזא זאך וואס ווערט אנגערופן אויף ענגליש פאמפ ענד דאמפ.
פאמפ ענד דאמפ?
פאמפ ענד דאמפ, יא. פאמפ ענד דאמפ איז א קאנצעפט וואס ס'קומט א קליינע קאמפאני, וואס ווייס וועלכע וועלט ער איז פראדוסן בענדעדזשעס צו לייגן אויף די נאז אויב די נאז צוקראצט זיך. נאז בענדעדזשעס.
נאז בענדעדזשעס, כ'מאך סתם א משל, איים דזשאסט קידינג, כ'מאך א דזשאוק אויף נאז בענדעדזשעס באט מיין פוינט איז אז זיי פארקויפן נישט גארנישט און סאם האו האבן זיי ערליידיגט דורך א געוויסע מינע סקעם צו אנקומען אויף די סטאק מארקעט און זיי האבן א טיקער סימבאל אויף די סטאק מארקעט, מ'קען זיי טרעידן, מ'קען קויפן שעירס פון זיי. און לאמיר זאגן אז א שער איז ווערט לאמיר זאגן פופציג סענט, איז דא קאמפאניס וואס זיי קענען קאלן און זאגן קוק אהער מיסטער קאמפאני איך באצאל דיר אזויפיל און אזויפיל, איך גיב דיר אזויפיל שעירס פון מיין קאמפאני, פון די נאז בענדעדזשעס קאמפאני, פאמפ אפ מיין סטאק, ווייל אונז וויל מיר זיך ארויסזעהן פון די קאמפאני און באנקראטירן די קאמפאני, באט קודם וויל מיר אונז ארויסנעמען אונזער ווי מער געלט מיר קען, זאגט די קאמפאני נאו פראבלעם, וויפיל שעירס האבן ענק? אונז האמיר צען ביליאן שעירס. אקעי נאו פראבלעם, געב מיך איין ביליאן שעירס און אונז גיימיר מאכן די דזשאב פאר דיר. אקעי מען געבט פאר די קאמפאני א ביליאן שעירס, קאמפאני פאנגט אן מיט די ארבעט, וואס טוען זיי? זיי גייען פאנגען אן צו אדווערטייזן די סיקרעט קאמפאני וואס קיינער ווייסט נאך נישט ווי זיי גייען אנקומען און אונז האמיר אינסייד אינפארמעישן, אונז ווייס מיר אז דא גייט קומען א עף די עי מעדיקל אפראוועל אויף א געוויסע מינע טיילענאל וואס זיי האבן געמאכט וואס אויב מען גייט נעמען יענע פיל זאגט טיילענאל אז מיינסט אז טיילענאל איז א קאמפאני נאמען אויב ער גייט נעמען יענע פיל גייט פלוצלינג פון איין סעקונד אויפן צווייטן אלע פאנגוס פון א מענטש אוועקגיין
און ס'גייט איבערדרייען די וועלט און ס'גייט באקומען א מארקעט קעפ פון הונדערט טריליאן דאלער. ועוד ועוד, אונז ווייסן אז אין טיילאנד יא איז אריינגעקומען יעצט אין סטייל, אנשטאט זיך געבן שלום עליכם איינער פארן אנדערן געבט מען יענעם א קראץ אויף די נאז. סאו נאז בענדעדזשעס גייען זיין שטארק אין דימענד. נאז בענדעדזשעס גייט זיין שטארק אין דימענד, און מיט די פילס צוזאמען פלאס די נאז בענדעדזשעס גייט עס איבערנעמען די וועלט, און ס'גייט נישט זיין קיין איין נברא נישט פון די וועלט און נישט פון די לבנה וואס גייט נישט וועלן האבן קיין קיין נאז בענדעדזש מיט אזא פיל.
קענסט נאך יעצט אריינגיין, יעצט איז נאך, והא ראיה, והא ראיה, קוק ביז פאריגע וואך איז עס ווערט געווען א שער פופציג סענט און יעצט האט זיך עס געדאפלט, יעצט איז עס ווערט א דאלער. אקעי זיי מאכן אויך זיכער דאס ס'זאל ווערן ווערט א דאלער, וויאזוי מאכט מען דאס זיכער? דורכן צאלן מער פאר די שער, סאו ס'פאנגט אן, דו קויף, דו קויף, און מען פאנגט אן צו דרייען יא, און די עולם פאנגט אן צו ווערן זייער דערשראקן פון א פון א מינע ווארט וואס ווערט אנגערופן אויף ענגליש פאומו, Fear of Missing Out, Fear of Missing Out, FOMO, דא קומט אפערטונעטי, דא קומט אפערטונעטי, אלע מענטשן. וואס זענען ארום מיר גייען מאכן שווערע שווערע געלטער און איך גיי בלייבן א לוזער, איך ציטער, און דאס איז נישט וואס איך וויל, ס'גייט זיין א חילול השם, סאו וואס טוט מען?
מ'גייט קויפן, און ווען זיי זעען אז דו צאלסט שוין א דאלער און א האלב, איינס א האלב דאלער, גייען זיי שנעל צאלן צוויי דאלער. דער זעלבע קאמפאני, און דו זאגסט wow, קוק וואסערע מזל כ'האב געהאט, און זיי שרייען ס'איז נאכנישט פיניש, ס'קומט נאך, און געווענליך ווען ס'קומט אן ביי ניין צען דאלער, קיינער ווייסט נישט וויאזוי פוףפס פון איין טאג אויפן צווייטן ס'האט ארויפגעגאנגען די די סטאק מיט די מיט די סטעפס און ס'האט אראפגעטראסקעט מיט א עלעוועיטער.
וואו!
און וואס איז דא געשעהן? בדרך הטבע האט עס דאך געדארפט גיין צו צו דאס ווערט אנגערופן פאמפ ענד דאמפ.
מען פאמפט עס און מען דאמפט עס. און ס'איז אנפארטשענעטלי אז יעדע חודש געשענט עס מיט עטליכע קאמפאניס יעדע חודש, און געוויסע מענטשן, רוב מענטשן דערלייגן דארטן שווערע שווערע געלטער, די איינציגסטע וואס זענען מצליח זענען די אלע גנבים פון די קאמפאני פלאס די מארקעטינג קאמפאני וואס זיי האבן געהייערט, דאס זענען די צוויי וואס גייען ארויס ווינערס, און. און ס'איז זייער א אנפארטשענעט סיטועשאן, סאו מ'דארף וויסן ווען א מארקעט קעפ איז באמת ווייל דאס איז די מארקעט קעפ און מ'קען עס לייק, לאמיר עס אנרופן א טרעידעבל מארקעט קעפ, מ'קען עס טרעידן, מ'קען מ'קען מאכן דארטן דעסיזשענס, סמארט דעסיזשענס, און ווען ס'איז פשוט א פאמפ ענד דאמפ.
סאו חיים, די קורסעס וואס דו לערנסט אויס, יא, איך ווייס אז דו געבסט דארטן הדרכה, דו לערנסט אויס א מהלך ווי אזוי צו אינוועסטן אין די מארקעט עפעקטיוולי צו באקומען ריטערן פעסיוו אינקאם, סאו דו זאגסט וואס יא, איך האף אז דו לערנסט דארטן אויך וואס נישט צו טון, למשל אזא מין זאך ווי דעם, איך וואלט קיינמאל נישט געוואוסט, און איך הער אזא זאך יא, פון נאז בענדעדזשעס מיט די גאנצע סברה און די בעיסעס דערפון, און איך זע אז די נומבערס גייען טאקע ארויף, ס'האט מיר חלילה נישט בייגעפאלן אז אונטער דעם זיצן אפאר לייט צו מגנבים.
יא, און דאס איז א גוטע פוינט וואס דו זאגסט יעצט, ווייל יעצט דארפסטו, די לעסן ארויסצונעמען פון דעם איז, אז ווען דו ווייסט נישט, שטיי ווייט.

און א אנדערע קאמפאני וואס מאכט עס גאר גוט, אזוי ווי די משל וואס דו האסט יעצט אזוי שיין ארויסגעלייגט, יא, וויאזוי וואלט איך געוואוסט די חילוק? יא, עקזעקטלי, דאס איז א ריזיגע חלק פון ריסק מענעדזשמענט, וויאזוי מען מענעדזשט ריסק, עס איז דא צוויי חלקים צו מענעדזשן ריסק, איין חלק פון מענעדזשן ריסק איז די ריסק וואס מען ווייסט דארף זיין גוט געמענעדזשט, און נאך א חלק פון ריסק מענעדזשמענט איז. די ריסק וואס מען ווייסט נישט, כ'וועל דיר געבן א משל, איך האב גערעדט צו מענטשן וואס האבן געאונט אסאך שעירס פון עפל די טאג וואס סטיוו דזשאבס האט אנאונסט אז ער האט יענע מעשה, אקעי, סטיוו דזשאבס איז געווען די גרינדער פון עפל און ער האט ארויף געברענגט די קאמפאני צו זייער א הויכע לעוועל, און מענטשן האבן זיך געשוואוירן אויף עפל בדרך הטבע, אקעי, אלעס קען זיין פיין און וואויל, און אויף פען און פעיפער האט אלעס געמאכט סענס, די איינציגסטע זאך וואס דו האסט נישט געוואוסט איז אז ס'דא א רבונו של עולם וואס ער קאנטראלט סטיוו דזשאבס העלט,
און אויב אויב סטיוו דזשאבס איז די די די די פאוער ביהיינד די סוקסעס פון עפל, איז די סעקאנד וואס דו נעמסט אוועק סטיוו דזשאבס פון עפל ווערט א א כאאס אין די מארקעט. און דאס איז געשען? יא, און דאס איז נישט קיין זאך וואס דו ווייסט נישט אז דו ווייסט נישט, דו ווייסט אז דו קענסט עס ניטאמאל וויסן. וואס ווייסטו? טעסלא, נעמסט טעסלא, נײַן הונדערט ביליאן דאלער מארקעט קעפ, יא? ווער איז ביהיינד די גאנצע זאך? א בשר ודם, אילאן מאסק! וואס טוסטו אילאן מאסק מארגן כ'ווייס וואס, יא. כ'ווייס וואס. שוין. וואס גייט געשען מיט מיט טעסלא? אקעי. אקעי, קען זיין ס'וועט צוריק ארויפקומען באט וואטעווער. סאו דו דארפסט זיין פריפעירד נאמבער וואן פאר זאכן וואס איז זייער נארמאל מארקעט קאנדישאנס ס'קען געשען, און נאכדעם דארפסטו אויך זיין פריפעירד פאר די זאכן וואס דו ווייסט נישט אז דו ווייסט נישט. ר' חיים, די. קורסעס, יא, ווי מען לערנט זיך יא סיי די סור מרע און סיי די עשה טוב, יא, מען קען זיך איינשרייבן, ווי שטייגט עס יעצט? האסט געענדיגט יעצט א קורס? עס קומט נאך איינס? אונז האלט מיר יעצט טיף אינמיטן פון א קורס וואס מען האט אנגעהויבן פאר בערך א חודש צוויי צוריק, און איך האב דאך געהאט געזאגט שוין, איך וועל עס זאגן נאכאמאל, איך בין זייער זייער א גרויסע פען פון א מענטש זאל אנהייבן די יאר מיט א פרישקייט, און חסידות גייט אזוי, און איך זאג דאס ברוחניות און בגשמיות, איבעראל, א מענטש דארף זיך, מען טאר נישט זיין קיין פארשלאפענער, מען דארף טון וואס מען האט צו טון, ברוחניות נעמט מען זיך אין די הענט אריין, יעצט גייען מיר זיצן אין בית מדרש ראש השנה יום כיפור מיט סוכות הושענא רבה שמחת תורה, ס'גייט זיין מיט קבלות, דו הערסט, ברוך השם ס'גייט זיין א פעסטע יאר מיטן אייבערשטנ'ס הילף, תשפ ג איז איז איז תהא שנת עפעס גדול, איך ווייס נאכנישט די פ'. אבער בגשמיות אויך, בגשמיות אויך, אם אין קמח אין תורה, א מענטש וויל האבן א גוטע פרנסה, ער וויל האבן גוטע פעסיוו אינקאם, ער וויל קענען האבן מיט די צייט קענען ספענדן צייט מיט זיין פעמילי מער, מער זיך אפגעבן, מער לערנען, מער וואטעווער ס'איז, יעדער איינער מיט זיינע גאולס, איז א גוטע צייט זיך צו נעמען אין די הענט אריין, און וועגן דעם איז גלייך נאך יום טוב גייט זיין אם ירצה השם אנגעפאנגען נאך א קורס, און ס'פילט זיך שוין אן ברוך השם, און. יא און די גאול איז געווען אז אז ס'זאל זיין ממש אלעס רעדי טו גאו נאך פאר יום טוב אז מ'זאל גלייך נאך יום טוב קענען געבן א טאנץ אריין און אנהייבן מיט די לימודים וואס מ'דארף האבן צו בויען די פעסיוו אינקאם, סאו דאכצעך מיר מ'האט געמאכט עפעס אז ס'זאל זיין עפעס א ביליגער ערלי בירד ביז ראש השנה זאל זיין עפעס א ביליגערע פרייז ווי שפעטער סאו וואטעווער באט אויב. סאו דאס איז דער וואס נעמט קער דא ווי ריעטשט מען ווי קאלט מען וועם קאלט מען צו הערן מער מער דיטעילס וואס די קורס איז און די.

אקעי ר' חיים, א גוט געבענטשט יאר, א זיס יאר, א יאר פון שפע, הרחבת הדעת, מיט אלע גוטע זאכן.
אמן, פאר דיר אויך און פאר אלע צוהערערס, אלע ליסענערס, אז דער אייבערשטער זאל העלפן עטס זאלטס האבן אלעס וואס עטס דארפטס, בני חיי מזוני, עטס זאלטס באמת קענען זיך מדבק זיין צום אייבערשטן די הייליגע טעג, און א געסט אונז גיימיר רעדן נעקסטעס יאר.